גוט מארגן טייערע מארשירערס, איך הייס סאסיע פאקס. און איך הייס מאירה גודמאן, און דאס איז ווייבערטייטש, א פעמיניסטישער פאדקעסט אויף אידיש. א דאנק פארן הערן. און א דאנק פארן זיין מיט מיר מאירה, אין דער גייסט פון אן עפיזאד וואס איז געמאכט געווארן אין א קהילה'דיגן קאלעקטיוון אופן, האב איך בעטן אז מאירה זאל מיר מיטהעלפן.
היינט אויף דעם פראגראם וועלן מיר הערן וועגן דעם פרויען-מארש ארום דער וועלט. איך און סאסיע זענען געווען אין תל אביב ביי א שוועסטערס מארש אדער א שטיין? יא, ווייל מיר זענען ניט באמת געגאנגען, מיר האבן ניט באמת מארשירט, נאר זענען מיר געשטאנען פאר דער אמבאסאדע לעבן דעם ים.
האסט נארוואס געהערט א וואונדערליך שטיקל פון וואשינגטאן און דערנאך שטיקלעך פון אונזער צייט אין תל אביב,

טליה מאַריץ אָבערלאַנדער און עלי קויפֿמאַן אין אַמסטערדאַם. יהודית וואַלעצקי און חנה מאָס און אירע קינדער אין וואַשינגטאָן.
נפֿתּלי איידלמאַן, ישי שטיין און שיקל פֿרידמאַן אין ניו-יאָרק.
עסקע קירזיין אין קענזעס סיטי. און דידי מוקאַ אין בערלין. יעדע רעקאָרדירונג איז צווישן דרײַ און זעקס מינוט לאַנג, און מענטשן האָבן זייער שווער געאַרבעט אויף זייערע באַריכטן.

ביי אונז איז נישט געווען אזוי. מיר האבן געמארטשט מיט מענטשן וואס שפילן פויקעס, און ס'איז געווען
אזוי הויעך. מיט מיין גרופע זענען מיר געווען אונטער, מיר זענען געווען אויף וואבעש אונטערן L. אונטער דער באן. יא, און ס'זענען געווען אזויפיל מענטשן אז מיר האבן נישט געקענט שפאצירן, האבן מיר געדארפט

איז נישט געווען אזוי גוט, ס'איז געווען איין מאל איך האב געהערט מענטשן זינגען בלעק לייווס מעטער, און דאס איז עפעס וואס איז זייער לייק שווער פאר שיקאגא, וואס האט א זייער אינטערעסאנטע געשיכטע מיט סעגרעגעישאן און קהילות, און דאס איז געווען עפעס וואס איז מיר לייק, אוי יא אוודאי אין שיקאגא דאס איז אביסל שווער.

ס'רוב פון די מענטשן זענען געווען ווייסע מענטשן, מיין איך, אין מיין וואו איך בין געווען. יא, איך מיין אז וואו מיר מארשירט ס'איז געווען אסאך ווייסע מענטשן אבער ס'איז אויך געווען אסאך אפריקאנע אמעריקאנע און אויכעט אפאר מיר האבן מארשירט מיט א מיט א אן אינדישע.

א שבועה טוב אלעמען פון אמסטערדאם נעדערלאנדס, דא בין איך טאליא, און ס'איז נאך שבת מוצאי שבת איך בין אהיים פון שול, היינט געפינט זיך מען אפשר א טויזענט מענטשען ווייס איך נישט פונקטליך אבער ס'זענען דא אסאך אסאך מענטשען, נאך שחרית בין איך געגאנגען שפאצירן קיין דער מוזיעמפליין און מען געפינט זיך אלערליי מענטשען אסאך משפחות מיט קינדער מיט די טאטעס מאמעס און מען רופט אסאך פארשידענע זאכען עטליכע זאכען וועגען בלעק לייווס מעטער עטליכע וועגען אימיגראנטען למשל אימיגראנטען זענען פארבעטען און און אויך. און אויך אסאך וועגן מוסלימע מענטשן אז מען ווילט אז אלעמען ווייסט אז די אימיגראנטן נייע געקומענער זענען יא פארבעטן און אין נעדערלאנדס און האלאנד איז א זייער היינטיגס פראבלעם אז דא האט מען אויך א געפערליכע פאפולערע פאליטיקער כערט ווילדערס וואס איז שטארק קעגין אימיגראנטן קעגין איסלאם אין אלגעמיין און סאיז דא א גרויסע מעגליכקייט אז ער וועט געווינען אין דער וויילונג וואס קומט פאר אין מארץ. אזוי האט אסאך אסאך מענטשען היינט געפראטיסטירט כערט ווילדערס אויך. איך האב געזען זייער א פיינע שילד וואס האט עטליכע ווערטער פון אן פרענק'ס טאגבוך און איך האב געוואלט עפעס זאגען צו דער פרוי וואס טראגט דער שילד אז איך האב עס ליב און ס'איז מיר זייער נאנט צום הארץ. כ'האב אנגעהויבן איר צו זאגן וויאזוי איך האב כ'האב ליב די אן פראנק ווערטער, און א מאן איז געקומען צו אונז, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן, צו קענט איר אז מען ווייסט וואס אן פראנק האט נישט אינגאנצן געשריבן איר טאגבוך, אז זיין טאטע האט עטליכע ווערטער געשריבן, און מען קען זען פארשידענע האנט שריפטן.

איך האב אים גלייך אפהאקען און איך האב געזאגט זייער בייז ווי אזוי קענסטו רעדן מיט פרויען ביי א פרוי'ס מארש טרענסלען נעמען אונזער זיסע צייט און איך האב געוואלט האבן אביסל דרך ארץ אבער איך האב געזאגט דו האט אביסל דרך ארץ

מיר שטייען דא צווישן טויזנטע טויזנטע אנדערע מענטשן וואס מארשירן פאר פרויען רעכט און פאר וואס נאך? קינדער?
און קעגן די טראמפ אדמיניסטראציע.
ריכטיג. און אז וואס קומט פאר צו אונזער וועלט איז נישט גוט און דאנאלד טראמפ זאל טראכטן וועגן דעם. און מען זאל שטיין קעגן דעם, יא?
יא. און מען זאל. האלטן אן אויג אויף וואס ער טוט, שארף און פעסט. וואס זעט מען דא חברה? וואס האבן מיר געזען? מיר האבן געזען אסאך שילדן. מיר קענען זען דעם וואשינגטאנער דענקמאל און עס איז פארפאקט מיט מענטשן. ס'האט אונז געדויערט ווי לאנג איינצוקומען אין שטאט? אן אנדערהאלבע שעה צו קומען אריין פון דעם סאמע ווייטסטן מעטרא. עה סטאנציע אויף דער אראנזשעווער ליניע קיין וואשינגטאן, און דער מארש האט אנגעהויבן שוין, און מ'גייט זייער פאמעליך ווייל אזויפיל מענטשן קומען צונויף און פרואוון צוצוקומען צו וואו עס קומט פאר, מיר האבן נישט באוויזן אפילו צו הערן די אלע הויפט רעדנערס צוליב די מאסן וואס האבן מ'האט נישט געקענט פשוט קומען צווישן די בניינים.

וואס דריקט אויס וואס גענוי, פאר וואס גענוי זיי מארשירען. אהרן וואס שטייט געשריבן אויף דיין אויף דיין פלאקאטן? דו קענסט זאגן אויף ענגליש.
LGBT רייטס און קליימעט טשעינדזש איז ריעל. ריכטיג. און דו האסט געזען אנדערע מענטשן וואס האבן ענליכע שילדן, יא? זיכער. וואס פאר השפעה האט די גאנצע מארש אויף דיר דערוויילע. און דאס איז אהרן מאס וואס פון באלטימאר וואס רעדט צו זיין מאמע חנה מאס דא אין וואשינגטאן.
כ'האב קיינמאל נישט געזען אזויפיל מענטשן אין זעלבן שטאט מיטאמאל.
באמת? כ'מיין אז נישט. איך מיין אז דו ביסט גערעכט, איך מיין אז עס איז טאקע אסאך אסאך מענטשן. איציק, איציק לייב מאס פון באלטימאר רעדט דא מיט זיין מאמע. שלום עליכם. וואס מיינסטו וועגן די מארש דערוויילע? וואס איז דיין וואס איז דיין איינדרוק? אוי, ס'איז זייער רואיג, קיינער איז נישט, קיינער שרייט, וועל, מ'שרייט גוטע זאכן, אבער קיינער איז נישט בייז צו אנדערע מענטשן חוץ פון טראמפ און די מענטשן אין קאנגרעס.
און וואס זענען די אינטערעסאנסטע שילדן וואס דו האסט געזען דערוואילע?

אה, אה, טאקע? איך ליין פונקט יעצט דעם We can't fucking believe we're still protesting this shit. Well, איך האב געדארפט אפמעקן די ווערטער. למשל, איז מ'זעהט אז מ'דארף נוצן זייער שטארקע ווערטער אין אזא מין מצב. מ'זעהט דא און דארט אויכעט מענטשן וואס פראטעסטירן קעגן די פראטעסטן אבער נאר דא און.

ווילסט לייענען פאר דער ציטאט? דו קענסט עס לייענען פאר אויף ענגליש. It falls to each of us to be those anxious, jealous guardians of our democracy.
און דאס איז וואס מיר וועלן זיין, יא, דאס איז וואס מיר פרובן צו זיין דא, דאס איז פארוואס מיר שטייען דא צווישן די אלע מענטשן און דעם פייכטקייט און דעם קאלט, צו לאזן וויסן אז מיר קוקן אן אויף וואס ער טוט, יא, און מיר ווילן שיצן אונזער דעמאקראטיע. מיר קוקן אן.

שלום עליכם ווייבערטייטש מענטשן, דא רעדט שיקל פרידמאן, איך בין דא אין ניו יארק סיטי, און יא, זענען מיר מיט די מענטשן, ס'איז דא אזויפיל מענטשן אז מיר קענען אפילו נישט. אריינגיין אין די צענטראלע טייל פונעם דעמאנסטראציע, אבער גוט ס'איז אזוי גוט צו זיין מיט אזויפיל מענטשן, יא זיי געזונט.

איך האב געוואלט הערן פון אייך ווייל כ'האב אזוי שטארק געבענקט נאך ניו יארק דעם טאג פון די מארש און געוואלט זיין אדער אין ניו יארק אדער אין די סי איז יא כ'וויל הערן וויאזוי ס'איז געגאנגען אין ניו יארק וואס האט איר געזעהן וואס איז געווען טשיקאווע אדער שיין אדער אפילו שווער צו זעהן איך ווייס נישט וואס איז געשעהן ביי אייך.
כ'האב קיינמאל געזען אזויפיל מענטשן אויף א מארש, ס'איז געווען זייער רירנדיג צו זען אזויפיל פרויען און אזויפיל מענטשן וואס האבן, איך ווייס נישט, איך מיין אז מיר וואוינען אין שווערע צייטן,

ס'איז שווער זיך צו פילן גוט מיט די נייעס, איך קען נישט אפילו קוקן אויף פעיסבוק אן פילן דעם געפיל פון וויינען, איך הייב אן צו וויינען גאנץ גרינג.
בעסער נישט קוקן.
בעסער נישט קוקן, אמת. איז נפתלי וואס האסטו געזעהן און געפילט?
מיר זענען, well, כ'האב פשוט דערציילן, מיר האבן, מיר זענען געגאנגען צום, צום פונקט ווי ס'האבן זיך געדארפט טרעפן די אידישע ארגאניזאציעס,
Not Now, די ארבעטער רינג, און אפאר אנדערע אידישע ארגאניזאציעס מיין איך. אבער מיר האבן נישט מארשירט מיט זיי. ניין. יא, מיר זענען דארט אנגעקומען און די ארבעטער רינגניקעס האבן געזונגען לידער, זיי האבן געזונגען זאג נישט קיינמאל וואס איך האב געמיינט אז עס איז געווען אביסל טשיקאווע. איך האב נישט באמת געזען דעם, יא, איך בין נישט געווען זיכער אויב

זייער אינטערעסאנטע פלאקאטן, מיין באליבסטער פלאקאט איז געווען איי דזשאסט דאונט לייק הים, פאר די וואס פארשטייען נישט, א שפיל אויף דעם וואס מיר האבן אלע געהערט וועגן הילערי קלינטאן, מענטשן ווייסן נישט אז זיי ווען זיי זאגן אזוי איז עס א טייל פון דעם פרויען פיינט. זיכער. כ'מיין אז ס'איז געווען אינטערעסאנט ווייל אסאך פון די מענטשען וואס זענען געווען אויף דע- וואס האבן מארשירט האבן קיינמאל נישט, האבן קיינמאל מארשירט פריער און איך האב זיך באקענט מיט אפאר אלטע פרויען וואס האבן קיינמאל מארשירט, איך מיין אז דערפאר די מארש איז געווען אביסל צומישטיק ווייל ס'איז געווען אסאך אישוס. ס'זענען אסאך פארשידענע אישוס. איך האב געהערט אז טראנס פרויען זענען געווען אומבאקוועם און אנדערע טרענס מענטשן זענען געווען אומבאקוועם מיט די גאנצע מארש און איך פארשטיי ווייל ס'איז געווען אסאך פאקוס וועגן לייק פוסיס און, יא, זייער אנאטאמיש יא יא יא זייער אנאטאמיש און איך מיין אז ס'איז נישט געווען זייער אינטערסעקשאנעל, ס'איז געווען נאר וועגן סיס פרויען, און איך פארשטיי אז אסאך מענטשן זענען אומבאקוועם. יא, עס איז אויך געווען אזוי אין תל אביב, איך מיין אז אין תל אביב איז דאס מסתמא געווען נאך שטארקער, און עס איז געווען זייער פעמיניסטיש, אבער אין אן אופן וואס איז געווען.

גאנצע אלע זיינע געדאנקען וועגן אלע זיינע רעגרעסיווע געדאנקען איז איין זאך אבער אויב ס'האט באמת צוטוהן מיט דאס וואס ער האט באלעסטיגט פרויען און וואס, דאס וואס ער האט געזאגט אויף יענע רעקארדירונג האט עס טאקע א שייכות מיט אנאטאמיע.
יא, נא, איך זע עס. נע, נישט, איך בין נישט זיכער וועלכעס, וואס איז באמת געווען, וואס וואלט געדארפט זיין די ציל פון פון דעם. יא, איך בין מסכים. יא, און איך מיין אז אלע זענען געקומען צו די מארש, אויף די מארשעס, פאר פארשידענע סיבות, איז למשל בין איך געגאנגען צו א חבר צו מאכן א פלאקאט, און מיינס איז געווען זייער שטארק פעמיניסטיש, און ער איז צופיל געווען אביסל נישט אומבאקוועם אבער אביסל פארחידושט ווייל ער האט געמיינט אז מיר גייען אויף א. א מארש קעגן טראמפ און איך האב געזאגט יא ס'איז ס'איז ביידע ס'איז אזויפיל זאכן מיטאמאל.
און ס'קען זיין אז דאס איז דווקא זיין סטראטעגיע אז ער וויל אז מ'זאל האבן אזויפיל ער זאגט יעדן טאג גיבט ער נייע גיבט ער נייע באפעלן וואס מ'וואלט געקענט פראטעסטירן און מען ווייסט נישט אפילו וואו אנצוהייבן, און עס קען צעטיילן די אקטיוויסטן, און מען דארף זיך היטן פאר דעם.
יא, אזוי האב איך זיך געפילט אינדערפרי, ווייל אוודאי בין איך אין ישראל, און דאס הייסט אז ווען איך שטיי אויף אינדערפרי זעה איך די נייעס פון וואס איז געשען אין אמעריקע אין אווענט, נעכטן, און אזויפיל איז געשען, און איך האב זיך געפילט ווי אזוי הייב איך אן צו קעמפן קעגן קעגן זיין רעגירונג, ס'איז אוממעגליך ווי אזוי, עס איז העלט קעיר, געזונט פארזיכערונג, אזויפיל זאכן מיט א מאל. קען איך דערציילן עפעס וואס איז געשעהן אויף דער מארש אין תל אביב? יא, אדרבה. אקעי, איז קודם כל איז דער, עס איז נישט געווען קיין מארש, מיר זענען נאר געשטאנען לעבן דער אמבאסאדע? אזוי זאגט מען? יא.
איין גרופע וואס איז געווען פענטסוט נעישאן ישראל האט געמאכט א פעיסבוק אונטערנעמונג אז מ'מאכט א סיסטער ראלי, א שוועסטער מארש, און אן אנדער צוויי אנדערע גרופעס, All That's Left וואס איז א לינקס געשטימטע ארגאניזאציע פון פון נישט ישראלים אין תל אביב און אין ירושלים, און איף נאט נאו, וואס איז אן אמעריקאנער לינקס געשטימטע ארגאניזאציע, זיי האבן אויך געמאכט אן אונטערנעמונג, און איך ווייס נישט ווי אזוי, אבער צום סוף זענען זיי צונויף געקומען, וואס איז געווען זייער שיין, אבער עס איז געווען א שפאנונג די גאנצע צייט צווישן זיי, למשל האבן די מענטשן פון פענטסוט איזרעיל זיי זענען געווען אלע שטיצערס פון קלינטאן און זייערע יא זייערע לאזונגען זענען מערסטענס געווען די טיפישע לאזונגען פון די פעמיניסטישע מארשירערס אין ניו יארק אדער אין די סי און זיי האבן אויך געהאט א שייכות מיט הילערי און די לינקס געשטימטע ארגאניזאציעס האבן געוואלט רעדן און מארשירן קעגן דער אקופאציע און אויך וועגן קעגן טראמפ אבער ס'איז געווען עפעס א שפאנונג צווישן זיי וואס איז געווען זייער אינטערעסאנט איז למשל האט איין גרופע אנגעהויבן צו זאגן זאכן אזוי ווי פראם גאזא טו די סי, יו נאו, טראמפ האס גאטע גאו, כ'ווייס נישט, כ'האב פארגעסן שוין, אבער ס'איז עפעס אזוי ווי פון גאזע צו גאזע. און דער אנדער גרופע זיי האבן אנגעהויבן צו זינגען עושה שלום

מענטשן האבן אזויפיל געוואלט רעדן וועגן ישראל, און איך האב געמיינט איך בין דא פאר אמעריקע, עס מאכט מיר נישט אויס צו רעדן וועגן ישראל איצטער, איז דאס איז דאס מעגליך אויף איין סעקונדע דא אז מען קען רעדן וועגן אונזערע אונזערע לאנד וואו מיר זענען אלע געבוירן געבוירן, ס'איז געווען.

היי דאס רעדט יהודית וואלעצקי, איך בין נארוואס געפארן קיין וואשינגטאן די סי פאר די וואמענס מארטש אן וואשינגטאן, איך בין געפארן מיט מיין פריינט פאטימא, זי איז א זי קומט פון א פאקיסטאנישע וועלטליכע מוסולמענישע משפחה פון קווינס, ס'איז געווען ספעציעל וואונדערליך צו פארן מיט איר ווייל. זען איר אפרוף צו די אלע שטיצונג אנטקעגן איסלאמאפאביע איז געווען גאנץ עמאציאנעל, ס'איז געווען א גרופע פרויען מיט שילד וואס האבן געשטאנען love your Muslim neighbor און זי האט אנגעהויבן צו וויינען נאכדעם וואס זי האט גענומען א בילד מיט זיי, מיר האבן ביידע אנגעהויבן צו וויינען אויף עטליכע דורך עטליכע מאמענטן. ספעציעל זען די קעפיטאל בנין זיין אריינגעמישט מיט אלערליי קהילות מיט אלערליי ווייטאגן מיט אלערליי טענות צו זיין אין כעס צוזאמען צו פארמאכן די סי ווי א שטאט מיט די אלע געפאר וואס מיר האבן געשאפן איז געווען אויך אויך עפעס וואס האט מיר אביסל דערשטוינט וויפיל מענטשן זענען געווען צו זיין מיט פינף הונדערט טויזנט אנדערע מענטשן איז געווען אומגלויבליך ס'איז באמת נישט צו באשרייבן איין זאך וואס איז געווען ספעציעל איז ווען מיר זענען ארויף אויף די באן, די DC מעטרא, האבן אלע אנגעהויבן צו פאטשן און שרייען און הוליען אז מיר זענען אלע דארטן פאר די זעלבע ציל, און מיר האבן עס אלע געפילט אין אלע באנען, אויף אלע באנען, אין אלע קאפעען, אין אלע סטאנציעס, אויף אלע גאסן. א גאנצן סאבווי פרויען וואס זענען אין כעס וואס זענען געפארן אסאך לענגער ווי איך בין געפארן פון ניו יארק פשוט דארטן צו זיין צו צו שטיצן איינער דעם צווייטן און פשוט צו קומען און זיין א טייל פון אלצדינג איז געווען גאנץ ספעציעל, כ'בין געווען דאך שטוינט צו זען די אלע ניוז קאווערידזש דעם צווייטן טאג וועגן וויפיל זענען געקומען און אויך וויפיל מענטשן זענען געקומען נישט אין די-סי ווי זיי זאגן די סיסטער מארטשעס איז ס'איז געווען נישט צו באשרייבן, איין איין וויכטיגע איבערלעבונג וואס כ'האב געהאט איז מיט אונזער אובער דרייווער, אונזער אובער שאפער, שאפערקע, זי איז געווען א שווארצע פרוי וואס האט געזאגט אז דע מארטש איז נאט פאר מי, איי קענט מארטש וויט דע סיינס איי וואלד וואנט טו מארטש וויט. און זי האט אונז געגעבן צו פארשטיין אז די גאנצע ארגאניזאציע איז געגרינדעט געווארן פון ווייסע פרויען וואס האבן נאר שפעטער אריינגענומען נישט ווייסע פרויען אפיציעל דאס הייסט אין די אלגעמיינע ציל און אין די וואס האבן ארגאניזירט אלצדינג און דאס האט געהאט אן איינדרוק אויף איר אז דאס איז נישט באמת איר קהילה, דאס איז נישט באמת א קהילה וואס וואלט איר געשטיצט אין איר אלע עניינים אחוץ פעמיניסטישע עניינים, איז דאס איז געווען זייער א וויכטיגע שמועס פאר אונז צו האבן ספעציעל די נאכט פאר אלצדינג איז געשען, אבער אין אלגעמיין האב איך געזען אסאך ווי מען זאגט אינטערסעקשאנעליטי, מענער וואס האבן געטראגן דיס איז וואט א פעמיניסט לוקס לייק, העמדער, ווייסע מענטשן מיט בלעק לייווס מעטער שילדן, אלערליי אלערליי קהילות מיט אלערליי ווייטאגן, און ס'איז פשוט געווען. ס'איז געווען ווי א חלום, ס'איז געווען ווי די אינטערנעט איז האט געלעבט, ס'איז געווען ווי אלע אויף פעיסבוק זענען פשוט אן ארט אן ארט געווען אין איין ארט, איז איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן.

שלום עליכם, דא רעדט דזשעסיקא קירזען. היינט בין איך געגאנגען אויף די פרייען מארש אין קענזעס סיטי מיט די צוויי קליינע קינדער. איך וויל צוערשטנס זאגן אז מיין באשלוס צו גיין מיט זיי אין א טאפל שפאצירעכל, דאס הייסט א סטראולער, איז נישט געווען קיין גרינגע.

עס קען זיין אז עס וועט זיין פאר זיי סכנה'דיג, זיי האבן געזאגט אז זי איז נישט קיין גוטע מאמע, זיי האבן געזאגט אז אפשר טראמפ שטיצער ווילן מאכן געוואלד, ווער ווייסט וואס וועט פארקומען, און איך אליין האב געטראכט וואס. איז בעסער פאר מיר צו טון? וואס מוז איך טון צו זיין א גוטע מאמע? לערנען מיינע קינדער אז מען רעדט אמת צו כח? אדער באהיטן זיי פון א מעגליכקייט אז ס'וועט זיין סכנה? איז איך וויל זאגן אז איך פארשטיי פארוואס מענטשן מארשירן נישט, אפשר פון פחד, און אויך ווייל זיי קענען נישט אדער ס'איז שווער פאר זיי, מיין מאן האט נישט געקענט קומען ווייל ער האט געמוזט ארבעטן און ס'איז געווען שווער צו גיין אויף א מארש מיט צוויי קליינע קינדער, אבער סוף כל סוף בין איך געגאנגען און ס'איז געווען אזוי שלומ'דיג, נישט קיין איין געפיל פון סכנה, ס'איז געווען אפאר טויזנט מענטשן, אסאך משפחות מיט קינדער אפילו אפאר ניי-געבוירענע עיפעלעס, זיי האבן געהערט צו רעדעס פון פראגרעסיווע ארגאניזאציעס פאר צוויי שעה'ן, דער געפיל איז נישט געווען פון כעס אבער פון אפשר פון פרייד אז מיר זיינען צוזאמען און מיר וועלן קעמפן צוזאמען. פאר אונזער רעכט. דער מעיאר סליי דזשעימס האט אויך גערעדט און ס'איז געווען א געפיל אז דער שטאט איז נישט קעגן אונז און אפשר אז די שטאט שטיצט אונז. כ'פיל אסאך בעסער איצט אז איך בין נישט אליין אין דעם.

ש, ס'דא אן איסטער עג, און כ'ווייס איז ווען מ'זאגט אז ס'דא אן איסטער עג איז דאס שוין נישט קיין איסטער עג, און אויב דו ווייסט נישט וואס איז אן איסטער עג אין אן אלבום אדער עפעס אזוינס זאלסט זוכן אויפן אינטערנעט, אבער. ש, ווארט, ווארט, ס'איז דא אן איסטער עג.